מיטאמאל כאפן רעי'ס געקייטלטע הענט מיינע און רעי זאגט אט ווייך שלעפעריג און אט וואך אויפגעציטערט, וואס א שטייגער טוט איצט מיין מיידעלע? אוודאי געוויס שלאפט זי איצט, און אוודאי געוויס חלומ'ט זיך איר עפעס, וואס א שטייגער חלומ'ט זיך מיין קליין מיידעלע? איך ווייס מיט א וואך צוריק האט די מאמע מיינע געבראכט דאס קינד אין טורמע צו מיר אין טורמע קאנטאר, ווי מיר זענען וואו די זעאונגען קומען פאר, דאס קינד איז געווען פרייליך און שטיפעריש, אלץ וואס עס איז געווען ארום אונז איז איהר געפעלן געווען, דער וויזיט איז געווען נישט הינטער דראטן, א באזונדערע פריווילעגיע צוליבן קינד, פארביי איז דורכגעפירט געווארן א מאן און קייטן, האט דאס קינד א זאג געטון, איך וויל אויך האבן גלעקלעך אויף די פיס. אפשר איז זי גערעכט, מיין מיידעלע, אפשר זענען אונזערע קייטלעך אויף די הענט נאר גלעקלעך אזוינע. וואס טוט איצט מיין מיידעלע? די באן יאגט, יאגט, וואוהין יאגט זי? זי דארף ערגעץ אנקומען, וואוהין דארף זי אנקומען?

זענען מיר שוין אלע דורך די פריערדיגע טורמעס געווען צוגעגרייט און צוגעפאסט צו אלע רעזשימען, און אוודאי איז ער נישט באשטאנען אין דעם צו זארגן טאמער חלילה האט ווער פון אונז פארשלעפט א קראנקהייט פון ערגעץ אן אנדער טורמע, וועגן דעם האבן קאטארגע נאטשאלניקעס נישט שטארק זיך געזארגט, און עטוואס אנגעגריפן קראנק זענען מערסטנס שוין סיי ווי געווען, איז מיר טאקע עד היום נישט קלאר פארוואס האבן מיר עס צווישן זיך גערופן קאראנטין, סיידן אין איראנישן זין. אויך דער גיהנום איידער מען קומט אריין אהין האט מסתמא א לערן-אפטיילונג, א פרוזדור אזא וואו א אונטער-ממונה אויף די אינסטרוקציעס פון הויפט שר גיבט לעקציעס ווי אזוי א גיהנומניק דארף זיך אויפפירן, ער גיט אייך גלייך אויפן ארט מוסטערן פונעם גיהנום רעזשים, איר זאלט תיכף טועם זיין דעם אמת'ן טעם. יא, אזוי איז עס געווען, א צוויי וואכיגער פול גיהנום קורס, וואס אויב מיר זענען אים דורכגעקומען איז עס דערפאר ווייל אונזערע קערפערס ווי געזאגט האבן זיך שוין געהאט איינגעבראכן און צוגעוואוינט זיך אי צו הונגער, אי צו שלאפן אויף נאקעטע דילן, ווען די בעטלעך ווערן

דער מינדסטער אפקעיר פון א קאפ האט איבערגעבראכן די ליניע און האט געבראכט פאר אלעמען א באשטראפונג צו זיין א מעת-לעת אדער צוויי אויף ברויט און קאלט וואסער נאר און צו שלאפן אויפן נאקעטן דיל די בעטלעך זאלן בלייבן צוגעשלאסן צו דער וואנט. ערגער פון דעם זענען געווען די לעקציעס וואס דער געהילף האט האט געגעבן ווי אזוי מיר דארפן ענטפערן אויף דעם נאטשאלניק'ס באגריסונג ווען ער קומט אריין אויף רעוויזיע. אונזער ענטפער מוז ארויסקומען ווי א הארמאנישער כאר. ווי ביטער דער ענין איז נישט געווען, האט יעדער איינער געמוזט זיין א גיבור צו דערשטיקן אין זיך דעם שמייכל אויף די ליפן. די לעקציעס זענען געווען א מוסטער פון גראטעסק. אַלע וויילע עפֿנט זיך די געקאָוועטע טיר פֿון אונדזער קאַראַנטין-קאַמער, דער מדריך אונדזערער שפּאַנט אַרײַן מיט אַ װאַזשנע מינע און גיט אַ קאָמאַנדעװע, אױפֿשטײן! אױסשטעלן זיך! שטעלט אײַך פֿאָר, מערזאַװצעס, אַז איך בין דער נאַטשאַלניק און איך באַגריס אײַך זדאַראָװאָ, בראַטצי! זייט געגריסט ברידער, וואס דארפט איר ענטפערן? מיר אלע שטעלן זיך אויס, שטרעקן זיך אויס, שאפנדיג די פונקטליכע געווינטשטע ליניע, און הילכן ארויס אין כאר דעם ענטפער. דער מדריך פארלאזט אונז, אין א האלבע שעה ארום גיבט זיך די טיר ווידער אן עפן, דער מדריך איז ווידער דא מיט א נייע קאמאנדע, שטעלט אייך פאר מערזאווצעס אז איך בין דער פראקוראר פון מאסקווע, ווי דארפט איר מיך באגריסן? מיר הילכן ארויס דעם ענטפער. נאך אין א האלבע שעה ארום ווידער ער שפאנט אריין ווי ער וואלט עס געטון גאר צום ערשטן מאל און טוט א רעווע, שטעלט אייך פאר הינטישע זין אז איך בין דער גובערנאטאר פון מאסקווע, ווי דארפט איר מיך באגריסן? דוכט זיך אז מיר הילכן עס ארויס גוט, לויט דעם טאן וואס ער פארלאנגט, פונדעסטוועגן לאזט ער קיינמאל נישט דורך נאך יעדן אַרויסהילך אונדזערן, אַ פֿאָך צו טאָן מיט דער האַנט, פֿאַרקנוילט אין אַ פֿויסט און אַרויסקריצן דורך די ציין, דאָ איז אײַך נישט מינסק, נישט ווילנע, נישט וואַרשע, דאָ איז מאָסקווע, מערזאַווצעס! און געדענקט, מערזאַווצעס, די ליניע פֿון די קעפּ זאָלן מיר זײַן גלײַך, קיינער זאָל נישט מאַכן קיין מינדסטע באַוועגונג, נישט מיט דער האַנט, נישט מיט אַ פֿוס, אַרויסטרעטן פֿון דער ריי,

יא ברידער הינטישע זין די פינקטליכע ליניע היטן. ער לאזט זיך גיין צו די טיר גיט זיך מיט אמאל א דריי אויס צוריק צו אונז מיטן פנים און גיט א רעווע שטעלט אייך פאר אז איך בין א מיניסטער און איך קום אריין און באגריס אייך זדאראווא רעביאטא אזוי זענען צוגעגאנגען די לעקציעס אין משך פון די ערשטע צוויי וואכן אין משך פון די צוויי וואכן זענען מיר אפשר פינף נעכט געשלאפן אויף די בעטלעך, און אפשר דורך די פינף טעג געקריגן ווארעם געקעכטס. די איבריגע טעג און נעכט זענען אדורך אין שטראף, אין וואלגערן זיך אויפן דיל, א סך מאל נעבן דער פאראשע, און אין אויסקומען נאר מיט ברויט און קאלט וואסער. אויף דער דריטע וואך ווען דער מדריך האט געהאלטן אז מיר האבן שוין גוט אריינגענומען אין זיך זיין נוסח פון קאטארגע-תורה, און זענען שוין ראוי צו זיין א קאטארזשאן, על פי שיטה בוטירקי, האט מען אונז צעשפרייט איבער פארשידענע קאמערן צו ווערן תושבים אין זיי, און יעדער איינעם באשטימט ביי וואס פאר אן ארבעט ער זאל ארבעטן. איך האב זיך אנגעגעבן פאר אן איינבינדער, מען האט מיך אריבערגעפירט אין א קאמער פון אכט בעטלעך אין א קליינעם קאמער, די מערסטע קאמערן זענען געווען גרויסע, א צוואנציג און מער בעטלעך, פון דעם בין איך אין אנהויב גראד געווען צופרידן, האב עס באטראכט ממש ווי א גליק, שפעטער האט זיך ארויסגעוויזן אז ס'איז גארנישט אזא גליק, ווייל דורך דער קליינקייט פונעם קאמער ווערסטו אריינגעצויגן אינטים אינעם לעבן און אין דעם גורל פון יעדן שכן דיינעם, צו ער איז א פאליטישער צו א קרימינעלער, קיין חילוק נישט, און די אינטימקייט לאדט אן דיין געמיט מיט אלעמענס גורלות אזוי. אז נישט איינמאל דוכט זיך דיר אז דו ווערסט דערדריקט אונטער דער משא. גליק צי נישט גליק, אבער אויסטערליש און אומגעווענליך איז עס סייווי, ווערסט אפטמאל דערדריקט אונטער דער משא פון אזויפיל יסורים, יא, ווערסט אפטמאל דערדריקט און דו ווייסט נישט וועמענס יסורים דערדריקן דיך מער, דיינע אייגענע צי דעם שכן'ס, דעם מיטקאמערניק'ס. דערפאר אבער ווערסטו דורך א מענטשנס יסורים אויך באצאלט אמאל מיט גליקזעליגקייט, אויב איך האב א רעכט אזוי צו זאגן. דו דערזעהסט אפטמאל דורך דיין שכן'ס יסורים מער ווי דורך דיינע אייגענע דעם אויפבליץ פון גאט אינעם מענטשן. די הויפט זארג דיינע איז ווי אזוי צו דערגרייכן א פולן שלום צווישן דעם וואס דו ביסט אויבנאויף לפנים'דיג, א נפש אין א חלאט, און צווישן דעם וואס דו ביסט אינעווייניג, בסתר'דיג. און נישט נאר שלום זאל זיין צווישן זיי, נאר אויך באוואוסטזיין פון גאנצקייט מיט אן אפשריין פון א מין זכיות'דיגקייט, אט די זכיות'דיגקייט זאל נישט אויסגעלאשן ווערן. די צארישע קאטארגע האט זיך פארלייגט איבער דעם פאליטישן קאטארזשניק צו צעשטערן איבערהויפט זיין פרייהייט, מער ווי צעשטערן זיין פערזענליכקייט. זיי האבן אנגעווענדעט רעפרעסיעס קעגן אים און אפילו אומזיניגע רעפרעסיעס, אבער זיין פערזענליכקייט האט זי איבערגעלאזט פאר אים אליין. טו מיט איר וואס דו אליין ווילסט, פארהיט זי אדער צעברעך זי. די צארישע קאטארגע האט איבערגעלאזט פאר דעם ארעסטאנט א פרייען ווילן, אויב מען קען אזוי זאגן. זי האט געוואוסט אז דער פאליטישער ארעסטאנט מאכט חוזק פון די רעפרעסיעס, ער פאסט זיך צו צו זיי מיט א ביטול, בלית ברירה מיט א האפענונג אויף אַן אײגענעם ניצחון, און ס'האָט אירן תּוך נישט געאַרט דעם אַרעסטאַנטס ביטול, און אױך נישט דער מאָרגן, אַבי די פֿאָרעם פֿון דעם רעזשים הײַנט זאָל אָפּגעהיטן װערן. אַפֿילו װען זי האָט דורכגעפֿירט תּליות און קערפּער-שטראָפֿן דורך שמיץ, האָט זי, סײַ צו די געהאָנגענע און סײַ צו די געשמיסענע, אױף אַן אַקט פֿון שמיץ האָב איך זיך אָנגעשטױסן גלײַך װי איך בין אַריבערגעפֿירט געװאָרן אין דער באַשטענדיקער קאַמער, נישט אַרױסגעװיזן קײן פֿאַראַכטלעכע שׂינאה. זי האט דורכגעפירט די שטראפן מעכאניש, עס זענען געווען אויסנאמען, ווי למשל דער אפיציר וואס האט אונז געפירט מיטן קאנוואוי קיין מאסקווע און ווי דער נאטשאלניק פון בוטירק אליין וואס האבן געהאט א פערזענליך סאדיסטישע הנאה פון זייער מאכט-באוואוסטזיין, דאס פאלק אבער און ס'רוב פון באאמטנטום און פון מיליטער האבן ארויסגעוויזן סימפאטיע צו די שווערע נסיונות פון די רעוואלוציע אין לאנד און אפילו די צארישע מאכטהאבער וואס האבן ארויסגעוויזן סאדיזם האָבן מיט זייער סאַדיזם נישט שטאָלצירט, זיי האָבן אים געהאַלטן פֿאַרבאַהאַלטן אין זיך, פֿאַר לײַטן, אים נישט אַרויסגעטראָגן, ערגעץ טיף אין זיך אַפֿילו געשעמט זיך מיט אים, זיי האָבן אים אַוודאי און אַוודאי נישט דערהויבן צו אַ געהייליגטער מיצווה, דער דאָס שרעקלעכסטע באַשעפֿעניש, נישט נאָר פֿאַר די אַרעסטאַנטן, נאָר אַפֿילו פֿאַר די קאַטאָרגע-נאַטשאַלניקעס און פֿאַר די וועכטער, איז געווען דער תּליין און דער ספּעציעלער שמיצגעבער.

אין דעם תליין אין דעם שמייסער פייניקער צו א גלאריע העלד איז געקומען מיט יארן שפעטער דורך סטאלינען און דורך היטלערן. קאפיטל דרײַצן הייסט עס א קאמער-געזינד זאלבע אכט שיער נישט ווי אברהם רייזענס ליד א געזינד זאלבע אכט אין רייזענס ליד זענען געווען בעטן נאר צוויי אין קאַמער, װוּהין מען האָט מיך אַרײַנגעפֿירט, זענען געװען אַכט בעטן, אײַזערנע, צוגעשמידטע צו די װענט, װען מע דאַרף זיך לײגן אױף זײ בײַטאָג, אין דער שעה פֿון אָפּרו פֿון דער אַרבעט, און בײַנאַכט, נאָך דער רעװיזיע צום שלאָפֿן, װערן זײ דורכן קאָרידאָר-װעכטער אָפּגעשלאָסן און אַרונטערגעלאָזט, פֿיר בעטלעך בײַ אײן װאַנט און פֿיר בײַ דער אַנטקעגנדיקער װאַנט, צווישן די בעטלעך א לאנגער טיש מיט די כלים מכשירים צום עסן, ביי יעדן בעטל א טאבורעט קעסטל, אזא טיומבע האט עס געהייסן, צו האלטן דארט אין א טארבע דאס ביסל פארמעגן, צוקער, טיי, טאבאק, זייף, און דעם ברויט פאיאק. אז איך האב פארנומען מיין ארט אין קאמער, און ביסלעכווייז באקענט זיך מיט מיינע נייע מיט-קאמערניקעס, האט זיך ארויסגעוויזן צו מיין צופרידנקייט,

פון זיך אליין שטעלט זיך איין א נאטירליכע אויסגרופירונג אז מענטשן, אידעיש נאנטע, זאלן שלאפן איינע נעבן די אנדערע און קענען שמועסן צווישן זיך, טיילן זיך מיט מיינונגען וועגן ביכער וואס יעדער איינער האט געקאנט באקומען פון דער גרויסער בוטירקע ביבליאטעק, און בכלל אינטים באקענען זיך איינער מיט דעם אנדערנס לעבן, רעוואלוציאנערן עבר און טורמע סטאזש. די באקאנטשאפטן און דער אינטערעס צו זיי

פון איינער ארעסטאנט אויפן צווייטן, כ'האב שוין אויך פארנאטירט אז נישט אלעמאל האט זיך עס איינגעגעבן, איבערהויפט ווען ווער פון די קרימינעלע איז געווען פון יענע איינגעזעסענע טורמע פייגל, מיט דעגענערירטע נטיות פון שטארקן איוואן צו וועלן הערשן איבער א צווייטן קרימינעלן א שוואכערן פון זיך צו דערפילן זיך מער ווייניגער היימיש, מיט תושבים פון א נייער קאמער, דערהויפט פאר איינעם וואס איז שוין אין טורמע עטליכע יאהר און איז אויס געווען שוין אין אסאך קאמערן נעמט נישט צו לאנג, בפרט ווען די קאמער איז א קליינע, עס נעמט נישט צו לאנג אפילו פאר איינעם ווען די קאמער וואס איז אין זיין טבע ווי דער שרייבער פון די שורות א צוריקגעהאלטענער, דאס שטענדיגע זיין פארמאכט צווישן פיר ווענט טרייבט יעדן איינעם אפילו דעם גרעסטן שווייגער

דער דריטער, פֿאַרקערט, איז געװען אַן אָנגעכמורעטער, אַ פֿאַרשלאָסענער אױף זיבן שלעסער, אַ שװײַגער װי די װאַנט. אָבער איך פֿאַרלױף פֿאָרױס, אָבער איך פֿאַרלױף פֿאָרױס, אײדער איך האָב נאָך רעכט נישט פֿאַרנומען מײַן פּלאַץ, מײַן בעטל און מײַן טאַבורעט צװישן די בעטלעך פֿון די צװײ צוגעלאָזטע חבֿרים שכנים, אײנעם, אײדער איך האָב נאָך רעכט אַפֿילו נישט אַרומגעקוקט זיך, יאָ, איך פארלויף צו פרי, איידער נאך איך דערצייל וועגן מיין סאמע אריינטריט אין דער נייער בוטירקע קאמער. און גראד ביים סאמע ערשטן אריבערטרעטן די שוועל פון דער נייער קאמער, לעב איך איבער אן איבעראשונג. איך שטיי נאך כמעט מיט מיין טארבע זעקל אין האנט, און, ווי דער שטייגער ביים אריינקומען אין א נייער סביבה, אין א געמיט פון פארלוירנקייט. ס'איז געווען נאכמיטאג. ווען ווען אלע קאמארניקעס האבן זייער אפרו שעה און די בעטלעך זענען אראפגעלאזט, ערשט איינער פון די קאמארניקעס לויפט צו צו מיר, כאפט מיך ארום און אויסער זיך פון שמחה ריפט ער אויס מיין נאמען. איך שטיי א געפלעפטער און גלויב נישט מיינע אויגן, איך זעה פאר זיך גלייך, ס'איז דאך א פארשוין פון מיין היימשטעטל אורקע דער ממזר! א פארלאזן פארוואגלט בחור'ל וואס האט זיך בשעתו מיט א יאר זעקס צוריק ארומגעוואלגערט איבער די גאסן פון שטעטל אן אפגעריסענער אן אפגעשליסענער און איז געווען צו שפאט אין די אויגן פון אלע יונגער און צו הפקר אין די אויגן פון אלע דערוואקסענע אלע האבן געוויסט אז זיין מאמע א פרוי פון אן ארעמען בעל מלאכה וויל זיך נישט לאזן דערקענען צו אים לייקנט אז ער איז אירער וויל אים נישט צולאזן צו זיך ארויפלאזן אים אויף איר שוועל. דורך א צופאל האט זיך געמאכט אז איך זאל זיך איינמאל אין א זומער טרעפן מיט אים אין א דארף נישט ווייט פון שטעטל וואו איך בין געווען אויף א לערער קאנדיציע, און ער א בארוועסער האלב נאקעטער און האלב הונגעריגער זאמדפירער, א פארדינגענער צו איינעם פון די דארפסלייט. איך האב געקריגן א שוואכקייט צו אים, אי פון רחמנות וועגן צו אים, אי צוליב דעם וואס זיין גאנצע געשטאלט האט מיך פאראינטריגירט. איך בין שוין געווען אנגעליינט מיט ווערק וועגן ליידנדיגע, וועגן ארויסגעשטויסענע פון לעבן בין שוין געווען דורכגענומען מיט ראמאנטישע הומאניסטישע אידייען, איז אורקע דער זאמדפירער געווען פאר מיר ווי די אנטפלעקטע געשטאלט צו וועמען איך האב געקענט אנווענדן בפועל ממש מיין יונגע בענקשאפט ארויסצוווייזן מענטש-ברודערשאפט. אורקע איז געווען פארווילדעוועט און פארגרעבט, נישט געקענט קיין צורת אות, האט קיינמאל קיין חדר נישט פארזוכט, פונדעסטוועגן איז אויף זיין פול און אפגעברענט פנים געווען אויסגעגאסן שיער נישט א שיינע איידלקייט, דער הויפט האבן מיך דורכגענומען זיינע אויגן, גרויסע און בלויע, געווען אין זיי א וועלט מיט טרויער, געווען אין אים אליין עפעס פון א פאריאגטער חיה, אינאיינעם מיט א מילדקייט פון א קינד וואס זוכט צערטליכקייט. ער האט זיך בלב ונפש צוגעבונדן צו מיר, דערפילנדיג מיין אינטערעס צו אים, מיין ווארעמע התקרבות. ער איז געווען אין איין עלטער מיט מיר, אפשר מיט א יאר יונגער. ווען נאר ער איז פריי געווען פון זיין זאמד-פירעריי, פלעגט ער מיך אויסזוכן, בעטן מיך איך זאל גיין מיט אים איבער די דארפישע פעלדער און וועלדער. איך האב עס גערן געטאן. איך האב אנגעווענדעט אלע מיטלען צוצוציען אים צו די קינדער מיט וועמען איך האב געלערנט, און די קינדער צו אים. איינגערעדט אים צו מסכים זיין איך זאל אים לערנען עברי, ליינען און שרייבן. ער האט מסכים געווען און מיר שטענדיג גערופן נישט אנדערש ווי נאר לערער, און מיטאמאל אין איין שיינעם טאג איז ער פארשוואונדן פון דארף, נישט געזאגט מיר פריער קיין ווארט וועגן דעם, נישט געזעגנט זיך מיט מיר, פארשוואונדן און נישט געווארן, און מער האב איך אים נישט געזעהן. און אט נאך אן אפגאנג פון א יאר זעקס, אט איז ער דא אין בוטירקי קאמער, אן אויסגעוואקסענער, א דארער, מיט קייטן אויף די פיס, א קאטארזשנער תושב, און ער איז מיך מקבל פנים מיט התפעלות, כאפט מיך ארום און דריקט מיך צו צו זיך. איך קען קוים קומען צו זיך פון איבערראשונג, איך דערפריי מיך מיט דער מאדנער אומגעריכטער באגעגעניש, עס לויפט מיר אבער גלייך דורך אין מח א פראגע, איז אורקע א פאליטישער? און גלייך ווערט מיין פראגע פארטונקלט מיט א ספק, מיין הארץ זאגט מיר אז נישט. איך פרעג א מבולבל'ער, אורקע? וואס טוט איר דא? אויף אורקע'ס פנים וואס איז איצט אויסגעצויגן בלייך, נישטא קיין סימן מער אויף אים פון דער אמאליגער אנגעברוינטקייט, צעגיסט זיך א מטושטשער שמייכל, די בלויקייט פון זיינע אויגן אבער איז דוכט זיך מיר נאך שטארקער ווי אמאל, ער זאגט ווי מיט א פארשעמט מויל, דאס זעלבע וואס איר, לערער? א פאליטישער? ניין, דאס גראד נישט. פארוואס זשע זאגט איר אז דאס זעלבע וואס איך? איך בין דא איך בין דא פאליטיש? אורקע לאזט ארונטער די אויגן און זאגט, אוודאי ווייס איך אז איר זענט א פאליטישער, אבער איך מיין מיר זענען אין דער זעלבער טורמע. לערער, דאס איז טאקע ריכטיג זאג איך, מיר זענען טאקע אין דער זעלבער טורמע, אבער פארוואס רופט איר מיך אויך איצט לערער? איר האט דאך מיך נישט געפאלגט, איך האב געוואלט לערנען מיט אייך, זענט איר פארשוואונדן. איר זענט גערעכט, איך וועל נישט רופן מער. נו נו, דאס איז נישט וויכטיג. אויף לאנג פאר'משפט? אויף אכט יאר. אורקע גיט דערביי א ווייז מיט א האנט צום בעטל נעבן פענסטער אויף א פארשוין מיט א געשטיפלטן מיס פנים, מיט ארויסגעפאלענע אדער ארויסגעהאקטע פאדערשטע ציין, און זאגט,

נו, האט ער דיך אסאך אויסגעלערנט? קריך נישט צו זיי צו די יחסנים, צויג די מאמע דיינע. וויפיל מאל האב איך דיר געזאגט קרומער הונט דו איינער אז דו זאלסט מיין מאמע נישט שעלטן. ער גיט א געשפאן צום געשטיפלטן פארשוין און זיינע אייגענע קייטן צעלארמען זיך, דער פארשוין אבער שיפעט.

אָט אַזױ איז ער, מײַן חבֿר, מײַן שותּף, האָט אורקע געשטאַמלט. נו, מיר װעלן נאָך צײַט האָבן צו רעדן, האָב איך געזאָגט, און קריגן זיך מיט אײַער חבֿר צוליב מיר דאַרפֿט איר נישט, איך זע דאָך, אַז ער איז שטאַרקער פֿון אײַך. אורקע טוט פּלוצעם אַ פֿרעג. פֿאַר װאָס אירצט איר מיך? איר האָט דאָך מיך אַ מאָל נישט געאירצט. און מיר איז עס געווען צום הארצן, מילא וואס אמאל, זאג איך, איצט זענט איר דאך שוין א מאן, העכער פון מיר, אן אויסגעוואקסענער, איך געפעל אייך נישט, לאמיר עס דערווייל לאזן ארקע. וואו איז אייער פלאץ, אט דא נעבן מיין חבר אנטון. אלע קאמערניקעס האבן זיך צוערשט איבערגעקוקט מיט חידוש אויף דער גאנצער סצענע, דערנאך אויפגעגעבן דאס חידוש'ן זיך, יעדער האט זיך אויפגעצויגן אויף זיין בעטל און געלעגן און געשוויגן, איך האב זיך נישט צוגעלייגט, געזעסן אויף מיין טומבע באטראכט דעם אויסזעהן פון דער קאמער, הויכע ווענט פול מיט אפגעשעלטן קאלך, אין פענסטער היפש לאנג, איין פענסטער היפש לאנג, דורך די גראטעס פונעם פענסטער האט אריין געשיינט די זון אין קורצע איבערגעהאקטע שטראלן, איך האב מיט פרייד געקוקט אויף די שטראלן, איך האב זיי נישט ערווארט, זענען זיי געווען ווי אן אנטפלעקונג. איך האָב נאָך אַ מאָל, צום װיפֿלטן מאָל, געװאָרפֿן מײַנע אױגן איבער די אױסגעצױגענע קאַמערניקעס און נאָך אַ מאָל געזען זײער צאָל, אין אײנעם מיט מיר, אַכט, פֿיר אױף אײן זײַט און פֿיר אױף דער צװײטער זײַט בײַ דער אַנטקעגנדיקער װאַנט, און אײנער אַ נײַנטער אין דער הױך אינעם טונקעלעם װינקל, אין דער הױך איבער אַלעמענס קעפּ,

איז ניין, אכט אויף בעטלעך און איינער אויף דער וואנט. אין א סך קאמערן שוין געטראפן זיך מיט אים מיטן געקרייציגטן. כ'קוק זיך צו צו אייניקע פון די אכט ווי זיי ליגן צונויפגעדרייט די קעפ פארווארפן א זייט, אקוראט ווי דער קאפ פונעם ניינטן. נעבן מיר צו מיין לינקער האנט ליגט א יונגערמאן מיט א קורץ בלאנד בערדל און מיט ברילן אויף די אויגן. ער האט דעם אנבליק פין טשעכאוון. איך וויל נעמען פארפירן א שמועס מיט אים, אויסגעפינען פרטים וועגן אלע מיטקאמערניקעס, עפנט זיך די טיר, עס קומט אריין דער וועכטער און רופט צו דער ארבעט, ער שליסט צו די בעטן צו די ווענט, אלע גייען ארויס, איך בלייב, ווייל איך בין נאכנישט צוגעשריבן צו קיין ווערקשטאט, און אויך דער שכן מיינער. מיטן אָנבליק פֿון טשעכאָװן בלײַבט. ער, דער שכן מײַנער איז הײַנט דער קאַמער-אױפֿפּאַסער, טוט מיר שטאַרק הנאה, װאָס איך בלײַב מיט אים איצט אין קאַמער. קאַפּיטל פֿערצן דער מיטן בלאָנדן בערדל און פּענסנע אױף די אױגן שטײט אױף די קני אין אַ װינקל בײַ דער טיר און שײַערט מיט געלן זאַמד די צװײ קופּערנע קעסעלעך,

די גאנצע צייט וואס איך קוק אים נאך זעה איך א שווערע אומרואיגקייט אויף זיין פנים, ער בלייבט אלע וויילע אינמיטן דער ארבעט שטיין ווי פארגליווערט אויף א רגע, גיט א צוק מיטן גאנצן קערפער און נעמט זיך ווידער צו דער ארבעט, איך וויל אים וואס פרעגן אבער איך האלט זיך אפ. אויף זיין טומבע זעה איך ליגט א בוך דער אפשטאם פון די מינים פון דארווין. איך האב עס שוין געהאט געליינט מיט א יאר צוריק, איך נעם בלעטערן און טוה זיך אריין אין דעם בילד אויסזעהן פון דעם אוראנגוטאנג, ווען איך האב עס געזעהן און געליינט צום ערשטן מאל בין איך געווען דורכגענומען געווארן מיט א ווידערווילן צונעם געדאנק אז איך בין אן אפשטאמלינג פון אוראנגוטאנג, איך האב נישט געקאנט אננעמען אז עס איז דא א קרובהשאפט צווישן מיר און דעם אף, איצט אין דער רגע האָט מיך דאָס בילד כּמעט װי אַמוזירט. ס'האָט אַ בלענד געטאָן פֿאַר מיר אַ זוניקער בױם מיט גרױסע צװײַגן און ס'האָט אַ װײ געטאָן אױף מיר אַ װאַרעמקײט פֿון אַ האָריקן גוטמוטיקן גוף, װאָס טאַנצט אַרום פֿרײַ, פֿרײַ, פֿרײַ, דאַרף נישט שײַערן קײן קופּערנע קעסעלעך. דער שכן מײַנער ענדיקט זײַן אַרבעט און זעצט זיך נעבן מיר. איך טו א זאג אין אנגעשטרענגטער גערנקייט מיינער צו פארפירן א שמועס מיט אים. אנטשולדיגט, כ'האב פארנומען אייער בוך. אוי, עס מאכט נישט, איר קאנט האלטן דאס בוך, חבר. איך בין שוין פארטיג מיט אים. איך האב עס שוין אויך געליינט, זאג איך, אבער עס שאדט נישט אפצופרישן עס אין זכרון. דער שכן, אומגעריכט פאר מיר, לייגט ארויף א האנט אויף מיין אקסל און זאגט ווייך, פריינטליך. ווי אַ נײַער אין קאַמער בײַ אונדז, זײַט איר, זע איך, אַ ביסל צעטראָגן. אָבער איר זענט צווישן אייגענע. פֿון דעם טשיקאַוון שמועס מיט אײַערן נישט-דערוואַרטעטן בן-עיר האָב איך גלײַך פֿאַרשטאַנען, אַז איר זײַט אַן אונדזעריקער, אַ פּאָליטישער. אַלע בײַ דער זײַט וואַנט זענען אונדזעריקע. זענען מיר איצט זעלבעפֿערט. איך דאַנק אײַך פֿאַר דער חבֿרשאַפֿט, זאָג איך, גוט צו האָבן פֿאַר אַ שכן אַ וואַרעמען מענטשן. איר זאגט איך בין אביסל צעטראגן, יא, ס'איז אמת, אבער אויף אייך באמערק איך שיעור נישט ווי א שווערע אומרואיגקייט, איך קוק אייך נאך. עפעס א סיבה? יא, אבער נישט איצט וועגן דעם. אגב, מיר רעדן ווי מיר וואלטן שוין פון לאנג געווען באקאנט, און מיר ווייסן דאך אפילו נאך נישט איינער דעם אנדערנ'ס נאמען. מעג איך וויסן ווי איר הייסט, און פארוואס, און אויף ווי לאנג פארמשפט? איך דערצייל אים בקיצור וועגן זיך. ער רעאגירט מיט התפעלות, איר זענט פון בונד? איך האב גערן דעם בונד, זייער גערן, דערהויפט ווייל עס איז קלאר און אויסגעשפראכן קעגן טעראר. איך כאפ נישט אויף לכתחילה זיין התפעלות. דאס איז נישט די איינציגע מעלה פון בונד, זאג איך. איך ווייס, איך ווייס, אבער ביי מיר איז טעראר און בכלל דער גאנצער ענין ווי אזוי צו באקעמפן די רשעות פון דער וועלט, ביי מיר איז דאס די הויפט זאך, דער סאמע עיקר פון מיין איבערצייגונג, יא, דער ווי אזוי. איר וועט זיך באקענען מיט'ן חבר פון אייער רעכטער זייט, מיט'ן חבר עליק שטיין, וועט איר אויך דערפילן דעם גייסטיגן אומגליק וואס טעראר ברענגט, איר קוקט מיך אן, זע איך, איר קוקט מיך אן משונה, אנטשולדיגט וואס איך פאררעד זיך, נישט געזאגט אייך נאך אפילו ווי איך הייס. ניקאליי רודין איז מיין נאמען, פאר'משפט אויף זעקס יאהר קאטארגע. מעג איך אייך פרעגן צו וואס פאר א פארטיי איר געהערט? אוואדע מעגט איר פרעגן, מ'קען זאגן אז צו קיין פארטיי. מיט מיינע סימפאטיעס געהער איך צו די סאציאליסטן רעוואלוציאנערן. איך קום פון דארף נישט ווייט פון מאסקווע, כ'בין א פויער, שטאם פון פויערן. געפעלן מיר די ס ר פאר זייער פאלקישקייט, פאר זייער פארשטיין דעם רוסישן דארפס מענטש. איך בין אבער מיט מיין גאנצער נשמה קעגן זייער וועג פון טעראר. איר האט, זאגט איר, געליינט שוין דארווינען? איך ווייס נישט ווי איר, אבער איך בין לחלוטין נישט מסכים מיט דעם געדאנק אז דער שטארקער אין דער נאטור איז געווען דער אייביגער זיגער איבער'ן שוואכן. אט באטראכט איך זיך פאר א שוואכן, פאר גאר א שוואכן, און דאך בין איך איבערצייגט אז מיין נצחון איבער אלע שטארקע. איך הער זיך צו צו דעם אופן ווי מיין שכן ניקאליי רודין רעדט מיט אזא אימפעט און פיל אז עפעס א נישט געווענליכע אומרו רעדט פון אים ארויס. רודין זאגט ווייטער, איך האב זיך מיט גרויס אינטערעס צוגעקוקט ווי אייער בן-עיר האט אייך באגעגנט מיט א שמחה, און ווי זיין מיטחבר אין זיין קרימינאל פראצעס האט זיך ארויפגעווארפן אויף אים, און אויך אויף אייך כמעט מיט אזא רציחה'דיגער גראבקייט. אָט האָט איר גלײַך אַ מוסטער, װי אַזױ אַ טיפּישער קרימינאַלניק, אַ קרימינאַלניק אין כאַראַקטער, װיל הערשן, װיל טעראָריזירן. אָבער ער מוז זיך צאַמען. מיר לאָזן אים נישט. אײַער בן־עיר איז אונטער זײַן השפּעה. װײַזט אױס, אַז ער איז פֿון אים פֿאַרפֿירט געװאָרן, אױך אין דעם פֿאַרברעכן, װאָס זײ זענען בשותּפֿות באַגאַנגען. קאָלאָדניק הײסט ער. ער װיל פּראַװען איװאַנסטװאָ. איך האָב געזען דעם אַלטן. איר האָט געזען דעם אַלטינקן אױפֿן בעטל בײַ דער טיר? זײדע רופֿן מיר אים, אַ נעבעכדיק פּױערל, װאָס איז פֿאַרמשפּט געװאָרן אױף פֿינף יאָר פֿאַר אונטערצינדן אַ שכנס שטוב אין אַ קריגערײַ צװישן זיך. דערגײען זײ אים די יאָרן, דעם אַלטינקן. אָבער ער, דער אַלטינקער, דער שװאַכינקער, איר דאַרפֿט זען, װי גבֿורהדיק ער האַלט זיך קעגן זײ מיט זײַן שטילקײט. מיט זיין שווייגעפטיגקייט, אנטקעגן וואס דערצייל איך עס אייך? אנטקעגן דעם וואס דער געמיינער שטארקער איז נישט אלעמאל דער שטארקער, און זאל עס זיין אויך פאר אייך א טרייסט. וואס מיינט איר אויך פאר מיר? איך מיין פאר אייך ווי א איד. א איד איז דאך דער סימבאל פון דעם שוואכן אין דער וועלט. ער האט אריבערגעבויגן זיין קאפ איבער זיינע קני, און ער האט אויסגעזען ווי אן אריינגעזינקענער אין עפעס א טיפעניש. וואס איז מיט אייך? שטיי איך צו צו אים, איר זעהט אויס צעטראגן און אומרואיג. יא, ס'איז אמת, איך בין אומרואיג היינט. מעג איך אייך פרעגן פארוואס איר זענט געווארן ארעסטירט? זיכער מעגט איר, זיכער. ראדין האט אויפגעהויבן זיין קאפ, איך בין א טאלסטויאנער, אן אנהענגער פון טאלסטוי'ס לערע ווי אזוי מקיים צו זיין די אמת'ע קריסטליכקייט, נישט אנטקעגן שטעלן זיך די רשעות. איך באטאן חבר די אמת'ע. איך האב נישט ווילנדיגערהייט אליין נישט וויסנדיג פארוואס אנגעשטעלט מיינע אויגן אויף דער יעזוס איקאנע וואס איז געהאנגען אנטקעגן אין ווינקל אויף דער וואנט שארף געקוקט אויף דעם געקרייציגטן. עפעס אין מיר האט גרויליג א ציטער געטאן, אפשר צוליב מיין שכן'ס באטאנען דאס ווארט אמת'ע. מיין שכן האט עס באמערקט. איר האט נישט ליב קריסטוס'ן. נישט שייך צו רעדן וועגן ליב האבן אים. נישט שייך. ווי א איד האב איך א באזונדערן חשבון מיט אים. איר ווייסט דאך עס מסתמא. אז ער הענגט ווי א גאט, שרעקט ער מיך. כ'האב מורא פאר אים. איז נישט שייך צו רעדן וועגן ליב האבן אים. אנדערש ווען איך קוק אויף אים ווי אויף אן ארעסטאנט. ווען ער הענגט ווי אן ארעסטאנט. ארעסטאנט? דאס איז מיר גארנישט איינגעפאלן, אזוי מאדנע און אזוי פשוט, ארעסטאנט, אבער א געטליכער ארעסטאנט. אין וואס איז באשטאנען די באשולדיגונג קעגן אייך? ווענד איך אפ געשווינד דעם געשפרעך אין אן אנדער ריכטונג. מען האט מיך צוגענומען אין מיליטער דינסט, איך האב געמוזט פארלאזן מיין דארף וואס איך האב ליב, די משפחה מיינע, די ערד מיט וועלכע איך בין צונויפגעוואקסן, און אריינקריכן אין א מיליטער קאזארמע. מען האט מיך צוזאמען מיט א גאנצע ראטע נייע זעלנער ארויסגעפירט לערנען די תורה פון שיסן, געגעבן מיר א ביקס אין האנט, האב איך א ווארף געטאן די ביקס צו דער ערד און געזאגט, איך בין א טאלסטויאנער, איך אנערקען נישט קיין מיליטער דינסט, איך בין קעגן מלוכה, קעגן מלחמה, קעגן ארמעען. מען האט מיך גלייך ארעסטירט און גע'משפט דורך א קריגס געריכט, מען וואלט מיך פאר'משפט אויף גאר א לאנגן טערמין, אפשר אויף פופצן יאר. אבער איך בין אפגעקומען נאר מיט זעקס יאר, איך האב א חשד אז זיי די ריכטער האבן זיך געשראקן אביסל פאר טאלסטוי'ס נאמען, און טאלסטוי אליין ווייסט ער וועגן אייער פאל? יא ער ווייסט, רודינ'ס אויגן האבן אויפגעלויכטן יעדעס מאל ווען ער האט נאר דערמאנט טאלסטוי'ן, אין מיר אבער מוז איך מודה זיין האט דער אופן ווי אזוי ער רעדט ארויס טאלסטוי'ס נאמען ארויסגערופן א פארדרוס, געוויס נישט אויף אים, אויף דעם פאר'משפט'ן, ערליכן, ריינעם דארפ'ס מענטשן, נאר אויף טאלסטוי'ן, אויף דעם גראף, וואס נישט געקוקט אויף אלע זיינע גרויסע און טראגישע וואנדלונגען און זוכענישן, זיצט ער דאך אין זיין יאסנא פאליאנא, און דא, זיין וואונדערליכער נאכפאלגער וואלגערט זיך אויף קאטארגע. איך האב עס פארשטייט זיך נישט ארויסגעזאגט פאר מיין שכן, אין דער מינוט וואלט עס נישט געווען טאקטיש פון מיר, איך האב נאר געזאגט, איך האָב אים, איר האָט אים שטאַרק ליב, טאָלסטויען בין איך זיך משער, נישט נאָר ליב, איך פֿאַרגעטער אים. פֿאַרשטייט זיך, אַז איר האָט געלייענט אַלע זײַנע ווערק. געוויס, אַלע, אַלע. איר האָט דאָך אים אויך געלייענט, מסתּמא? יאָ, ווי אַ קינסטלער איז ער גרויס און וווּנדערלעך. צי נאָר ווי אַ קינסטלער איז מײַן שכן נישט געווען באַנוגנט? צי איז ער נישט דער פֿולער אויסדרוק פֿונעם געוויסן פֿון אונדזער גאַנצער רוסישער ערד? עה פון וואנען נעמט איר אז טאלסטוי ווייסט פון אייער ארעסטירט זיין און פאר'משפט ווערן? איך האב געהאט א בריוו פון אים, די גרעסטע מתנה וואס דאס לעבן האט מיר ווען געקאנט ברענגען, איך האלט דעם בריוו זיינעם ווי אן אוצר. ווי איך זעה זענט איר שוין היפש אריינגעזעסן אין אייער זעקס יאריגן טערמין, ווייל איך זעה שוין נישט קיין קייטן אויף אייערע פיס. גראד דאס נישט, איך בין ערשט אין קייטן טערמין. וואו זשע זענען די קייטן? צוליב דעם טאקע בין איך היינט אביסל צוטומלט, פאריגע נאכט האט זיך מיר פארוואלט שלאפן אפאר שעה אן די קייטן, האב איך זיי אנגעזייפט און אראפגעצויגן זיי פון די פיס, קומט גראד אריין דער וועכטער און כאפט מיך, אקוראט דאס זעלבע האב איך אויך דורכגעמאכט זאג איך און דערצייל אים ווי אזוי איך בין געזעסן אין קארצער צוליב דעם איך ווייז אים די איצטיגע ענגע רינגען אויף מיינע פיס, און ווען איך קום אפ נאר נאר מיט קארצער און מיט ענגערע רינגען, וואלט איך שוין געווען צופרידן, זאגט מיין שכן. וואס אנדערש קען זיין? פרעג איך. שמיץ! זאגט רודין מיט א קול וואס איך דערהער קוים. שמיץ? מיין שכן קוקט קוקט אויף מיר לאנג, זיינע אויגן זענען פול מיט טרויער, ער זאגט, יא, עס קען געמאלט זיין. געווען שוין אפאר פאלן לעצטנס. איר ווייסט דאך מסתמא אז מיר האבן דא געהאט מיט עטליכע חדשים צוריק א פאליטישן בונט קעגן דער אדמיניסטראציע, געווען קרבנות פון ביידע זייטן. דער רעזשים איז עטוואס לייכטער געווארן. דער נאטשאלניק אז ער קומט היינט אויף רעוויזיע רעדט ער שוין נישט צו אונז פאליטישע בלשון דו, ער דוקעט שוין נישט מער, אבער ער וועט אויך נישט זאגן איר, רעדט ער בלשון סתם צו אונז. דערפאר אבער, ווען ער פאקט עימיצן מיט א זינד און קען זיך קילן מיט אביסל נקמה, טוט ער עס. איר האט דאך שוין געזען ווי ער קומט אריין געפאנצערט און מיט באוואפנטע וועכטער. ער ווייסט אז די מערסטע אונזערע האבן זיך איינגעגראבן אין זיך, פונדעסטוועגן איז ער געפאנצערט. וואס שייך מיר ווייסט ער פארוואס איך בין ארעסטירט, און ער דערלויבט זיך נישט איינמאל צו געבן מיר פערזענליך א שטאך. ער איז געווען אליין אן אפיציר אין די ארמעי, האב איך דאך, הייסט עס, באליידיגט זיין ארמעי. פארוואס אבער זאלט איר מיינען אז ער וועט אייך געבן א גרעסערע שטראף ווי קארצער? ווען קארצער וואלט מען מיך שוין אינדערפרי גענומען, דאס וואס מען האט מיך נאך ביז איצט נישט גענומען אין קארצער איז נישט קיין גוטער סימן. בין איך וואס אן אמת אומרואיג, איך בין זיך מודה, דער געדאנק פון שמיץ גרוילט מיך אויף, מיין זיידע איז געווען א לייבקנעכט און איז געווארן געשמיסן, געדענק איך נאך די גרוילן אין שטוב ביי אונז ווען מען האט דערציילט וועגן דעם. און אז איר ווילט קאנט איר פרעגן, פארוואס קומט מיר א בעסערע דאליע פון מיין זיידן? פארוואס קומט מיר? וואס רעדט איר? וואס רעדט איר? האב איך אנגענומען פאר א האנט, געוואלט צודריקן, אבער ער האט זיך א ריס געטאן, געכאפט די שוואברע און אוועקגעלאזט זיך מיט א געוואלדיגן אימפעט וואשן דעם דיל פון דעם קאמער. אינמיטן וואשן שטעלט ער זיך פלוצלינג אפ און גיט א זאג צו מיר, אויב דאס זאל טאקע טרעפן, בעט איך אייך איבערגעבן אלעמען אין קאמער מיין פארלאנג, קיין זאך און קיינעם נישט איינשטעלן צוליב מיר, נישט מאכן קיין וועזן, איך בעט אייך עס איבערגעבן אין מיין נאמען, איך בעט אייך קיינער זאל נישט ליידן צוליב מיר. ביז אוונט, ביז דער נאכט רעוויזיע געשעהט נישט קיין זאך, אלע מיטקאמערניקעס קומען פון דער ארבעט, עסן אפ דעם אוונט מאלצייט, הירזשענע קאשע און טיי, שפּאַנען הין און צוריק איבערן קליינעם חדר פֿון דער קאַמער, גלעקן מיט די קייטן און וואַרטן אויף דער רעוויזיע און אויף דער אָפּשליסונג פֿון די בעטלעך. אין דער קורצער צייט באַקענט מיך רובין מיט די אַנדערע צוויי פּאָליטישע, און אורקע באַקענט מיך מיט די אַנדערע צוויי קרימינעלע. זײַן זיסער חבֿר, וואָס האָט זיך געלאָזט דערקענען גלײַך בײַ מײַן אַרײַנקומען, טוט זײַנס, מורמלט בייז, וואַרפֿט זיך מיט זידל-ווערטער און אַלע ווײַלע